דער חפץ חיים האט מחדש געווען גרויסע חידושים אין הלכות לשון הרע, איינע פון די גרויסע חידושים איז אז מען דארף אנקוקן לשון הרע פונקט ווי עני אנדערע דבר איסור, ווי אכילת נבילה אדער חזיר, דאס איז פון די גרעסטע חידושים, און איך וויל עס מסביר זיין מיט א קלארע משל. איינער גייט אין בית מדרש און ער ווייסט אז אויב ער דארטן גיין וועט ער זייער שטארק זיין טעמפטעד צו רעדן ווייל די קופקע ווען מען מאכט לחיים רעדט מען פון דעם פון יענעם מען מאכט א דזשאוק מען רעדט פון מענטשן פרייוואט דאס איז די טבע סאו לאמיר זאגן איינער האט נישט געלערנט חפץ חיים טראכט ער אקעי איך וועל זיצן דארטן איך וועל אויסהערן איך וועל מיטלאכן אביסל נישט אינגאנצן ניין. נאכן לערנען חפץ חיים ווערט אין זיין קאפ די זאך כאילו איינער וועט זאגן אזוי, לאמיר זאגן איינער איז א בעל תשובה, ער פלעגט אייביג עסן אין מעקדאנעלדס, ס'איז שווער פאר אונז עס מסביר צו זיין באט איך האב דאס גערעדט צו א בעל תשובה, יעדעס מאל ער גייט דורך מעקדאנעלדס איז א זייער שטארקע פייט, ער האט זייער ליב געהאט זייער טשיז בורגערס, זייער ליב געהאט, סאו. וואס ער זאגט מיך איז ער טרייט נישט דורכצוגיין, ס'איז אים זייער שווער, און שטעל דיר פאר אזוי ווייט אז ס'איז דא אמאל וואס ער טאקע ער עסט נאך אפילו נאכדעם וואס ער איז שוין געווארן בעל תשובה, ער קען זיך נישט איינהאלטן. אונז פארשטיימיר נישט וואס דאס מיינט, ווייל אונז זעמיר אויפגעוואקסן אזוי. סאו דאס איז די עומק הדבר, חפץ חיים לערנט אונז אויס אז דאס איז פונקט ווי דער בעל תשובה וואקט אין מקדאנעלדס, דו גייסט זיצן דארטן,

ער שטערט. און יענער פרעגט דיך, יענער פילט אביסל ווי דו האסט אפגעלאזט די בית המדרש, וואס איז געשען? דו האסט א ברירה צו זאגן די אמת, ווייל יענער מאכט מיך נערוועז, און יענער, קען זיין דער גבאי וואלט מיך עפעס געזאגט, צו ער וואלט אים אנגעשריגן אדער אראפגעקוקט, איך ווייס. נו, דו טראכסט פאר זיך. ניין. לו יצוייר אז כדי אנצוקומען צו די בית המדרש, צו קענען אנפאנגען נאכאמאל דאווענען דארטן מוז איך א נייע ס'איז עפעס אזא שבת דא אזעלכע פלעצער דא אין די געגנט וואס די לייט צינדט זיך אן און מ'וואקט דורך איך מוז אנצינדן די לייט שבת אז נישט קען איך נישט אנקומען סאו קען איך נישט גיין צו די בית מדרש אויף שבת מער איטס אוט אוו מיי טשויס.